בעזר השם יתברך, מסכת שבת, דף י ב, מ'הייבמיר אן דף י ב עמוד א' אויבן, תנא דבי ר' ישמעאל, איז אזוי, אונז האמיר געזען אין די משנה, כל מיני גזירות וואס חכמים האבן גוזר געווען, אז מענטשן טארן נישט ארויסגיין מיט געוויסע חפיצים ערב שבת, אלס א חשש אז מען וועט ארויסגיין מיט דעם שבת, זאגט יעצט די גמרא, תנא דבי ר' ישמעאל, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא אין בית מדרש ר' ישמעאל, יוצא אדם בתפילין בערב שבת עם חשיכה, א מענטש מעג ארויסגיין מיטן תפילין אויפן קאפ און אויפן האנט, אפילו ערב שבת, ממש פארן זמן און מ'איז נישט חושש אז ער וועט ארויסגיין מיט דעם שבת, שבת אליין איז א פראבלעם ארויסצוגיין מיט תפילין ברשות הרבים, מ'גיימיר נישט יעצט אריין צו שבת מעג מען לייגן תפילין צו מ'דארף לייגן תפילין צו מ'טאר נישט לייגן תפילין, אבער שבת איז דא א פראבלעם ארויסצוגיין מיט תפילין ברשות הרבים אויך אלס גזירה טאמער מ'וועט עס אויסטון, אבער ערב שבת איז דאס נישט קיין פראבלעם, מאי טעמא פארוואס טאקע זאגט די גמרא כיוון דאמר רבה בר רב הונא, היות וואס רבה בר רב הונא האט געזאגט, חייב אדם למשמש בתפילין כל שעה ושעה, אז א מענטש דארף כסדר צורירן די תפילין כדי נישט מסיח דעת צו זיין פון דעם, און פון וואו לערנט מען דאס ארויס, קל וחומר מציץ, מען לערנט עס ארויס א קל וחומר פונעם ציץ וואס די כהן גדול האט געטראגן, די קל וחומר גייט מה ציץ מה דאך דעם ציץ, שאין בו אלא אזכרה אחת, וואס שטייט נאר איין מאל דער באשעפער'ס נאמען אויף דעם, אמרה תורה. אויף דעם זאגט די תורה והיה על מצחו תמיד, וואס פון דעם לערנט מען ארויס שלא יסיח דעתו ממנו, וואס טייטש ווייל די תורה זאגט שוין אין א פסוק פריערט והיה על מצח אהרן, און במילא פארוואס חזר'ט די תורה איבער והיה על מצחו תמיד, טאקע ארויסצולערנען אז דער כהן טאר נישט מסיח דעת זיין פון דעם, איז קל וחומר אויף תפילין, שיש בהן אזכרות הרבה, וואס שטייט אסאך מאל די אייבערשטענס נאמען אין דעם, על אחת כמה וכמה מ'טאר נישט מסיח דעת זיין פון דעם, ובמילא הלכך מידכר דכיר להו, פארדעם איז זעכער א מענטש וואס גייט תפילין וועט זעכער געדענקען דערפון ווייל ער געדענקט א גאנצע צייט פון דעם, און במילא נישט דא קיין חשש ארויסצוגיין מיט דעם ערב שבת. זאגט די גמרא ווייטער, תניא מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, חנניה אומר, חייב אדם למשמש בבגדו ערב שבת עם חשיכה, א מענטש דארף בודק זיין זיינע בגדים ערב שבת איידער ס'ווערט שבת, צו זען צו ער טראגט נישט דארט גארנישט און ס'איז גארנישט געבליבן אריינגעשטעקט אין די טאשן, כדי נישט עובר צו זיין חס ושלום אויף הוצאה, אמר רב יוסף, לייגט רב יוסף צו, הלכתא רבתי לשבת, דאס איז א גרויסע הלכה פון הלכות שבת, וואס טייטש גאר א חשוב'ע הלכה, א מענטש זאל זיך בודק זיין די בגדים, כדי נישט נכשל צו ווערן חס ושלום אין די מלאכה פון הוצאה. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה, לא יפלה את כליו, אז מען טאר נישט ארויס נעמען כינים לייז פון די בגדים, און די משנה האט ווייטער געזאגט ולא יקרא לאור הנר אז מען טאר נישט ליינען פון א ספר לאור הנר, שטעלט זיך יעצט די גמרא צו דאס איז צוויי באזונדערע זאכן צו דאס איז אלץ איין המשך, זאגט די גמרא אזוי, איבעיא להו האט מען א שאלה געפרעגט אין בית מדרש לא יפלה את כליו ביום שמא יהרוג ורבי אליעזר היא, פון איין זייט קען מען לערנען די משנה אז ס'איז צוויי זאכן, די משנה זאגט קודם כל לא יפלה את כליו אז מען זאל נישט ארויס פליקן כינים פון די בגדים, און דאס איז אפילו געזאגט געווארן בייטאג, דאס האט גארנישט צו טון מיט ערב שבת, פארוואס זאל מען נישט ארויס פליקן כינים פון די בגדים, ווייל ס'איז דא א חשש טאמער מ'וועט הרג'ענען די כינה, און דאס גייט כשיטת ר' לעזער, וואס טייטש די משנה גייט כשיטת ר' לעזער, וואס מ'גיימיר זען ר' לעזער האלט אז מדין תורה טאר מען נישט הרג'ענען א כינה שבת, דתניא אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא אמר ר' לעזער ההורג כינה בשבת כאילו הורג גמל, אז הרג'ענען א כינה שבת איז פונקט ווי מ'הרג'עט א קעמל, ס'מיינט נישט דווקא א קעמל, אבער די נקודה איז די זעלבע איסור וואס איז דא צו הרג'נען א קעמל טאר מען אויך נישט הרג'נען א כינה, וואס טייטש ר' לעזער בעצם וועט מען באלד זעהן ס'דא אנדערע מאן דאמרים וואס קריגן זיך אויף ר' לעזער און זיי זאגן אז די מלאכה אז מען טאר נישט הרג'נען א בעל חי שבת דאס איז נישט געזאגט געווארן ביי א כינה, פארוואס טאקע פארוואס איז א כינה פארוואס איז לייז אנדערש? איז רש"י ברענגט באלד די גמרא וואס שטייט בהמשך אז די תנאים וואס לאזן הרג'נען כינים שבת איז פשט איז ווייל די מלאכה פון נטילת נשמה פון הרג'נען א בעל חי דאס לערנט מען דאך ארויס פון די משכן ביי די משכן האט מען געהארגעט בעלי חיים צו נעמען די פעל פון דעם און מאכן פון דעם יריעות פארן משכן, און מען לערנט ארויס פון דעם אז דווקא אזא סארט בעל חי' אזוי ווי ביי די משכן וואס דאס איז געווען א אייל, וואס א אייל ווערט דאך געבוירן פון א מאמע, אזא סארט בעלי חי טאר מען נישט הרג'נען שבת, אבער כינים, וואס די גמרא, על כל פנים, לויט ווי די גמרא האט געלערנט אז א כינה ווערט נישט געבוירן פון א צווייטע כינה, נאר א כינה ווערט געבוירן פון זיך אויף די פלייש פון א מענטש, למעשה, היינטיגע צייטן ווייסט מען עס איז נישט אזוי, א כינה ווערט אוודאי יא געבוירן פון אייער פון אן אנדערע כינה, אבער ווייטער מען קען דאס נישט זען מיט די אויג, וואס מען קען נישט זען מיט די אויג, די תורה איז דאך נישט געגעבן געווארן פאר מלאכי השרת, און ממילא הייסט דאס אנדערש ווי א אייל וואס דאס איז געווען אין די משכן, איז פאר דעם האלטן די מאן דאמרים אז מען מעג יא הרג'נען כינים שבת, אבער די גמרא זאגט דא אז מען קען זאגן אז אונזער משנה גייט כשיטת רבי אליעזר, וואס רבי אליעזר זאגט נישט אזוי, וואס רבי אליעזר זאגט הרג'נען א כינה שבת איז יא א דאורייתא, און דאס שטייט אין די משנה לא יפלה את כליו, חוץ פון דעם זאגט די משנה נאך א דין, ולא יקרא לאור הנר אז מען טאר נישט ליינען א בוך אדער לערנען א ספר לעבן א לעכט פארוואס שמא יטה אלס די גזירה טאמער מען עט בייגן די לעכט וואס דעמאלטס עט מען עובר זיין אויף די מלאכה פון מבעיר וואס מען טאר נישט בייגן א לעכט שבת ווייל מען צינדט אונטער מיט דעם א פייער אזוי קען מען איין וועג לערנען די משנה או דילמא אדער אפשר ניין תרווייהו שמא יטה אז ס'איז איין זאך, די משנה זאגט אז מען טאר נישט ארויס פליקן כינים לאור הנר, און מען טאר נישט אריין קוקן אין א ספר לאור הנר, ביידע איז לאור הנר, און ביי ביידע די חשש אלץ שמא יטה, אבער נישט ווייל מען טאר נישט הרג'נען קיין כינים, נאר וואס דען דאס רעדט זיך נאר ביינאכט, ווען ס'איז לאור הנר אבער בייטאג קען אוודאי זיין מען מעג יא הרג'נען כינים, זאגט די גמרא, די גמרא פרובירט פושט צו זיין, תא שמע, מ'גיימיר א ראיה ברענגען פון א ברייתא, שטייט אין א ברייתא, אין פולין ואין קורין לאור הנר, וואס איז משמע לכאורה פון די ברייתא אז ביידע איז די פראבלעם לאור הנר, זאגט די גמרא וואס האסטו מיר א ראיה געברענגט פון די ברייתא, מי אלימא ממתניתין, די ברייתא איז עפעס בעסער פון אונזער משנה, אין אונזער משנה שטייט אויך אין פולין, די משנה זאגט לא יפלה את כליו ולא יקרא, וואס איז אנדערש א ברייתא פון א משנה, איז תוס' איז דא מפרש וואס טאקע האט די גמרא געמיינט ווען די גמרא האט געוואלט א ראיה ברענגען פון די ברייתא, זאגט תוס' אז די גמרא האט געמיינט אז א ברייתא איז אנדערש ווי א משנה, א ברייתא דארף זיך מסביר זיין, פון דעם וואס די ברייתא האט זיך נישט מסביר געווען וואלט געווען א הוה אמינא צו מדייק זיין פון די ברייתא, אבער די גמרא זאגט למעשה ניין. מען קען נישט מדייק זיין פון די ברייתא, און ממילא פרובירט די גמרא צו ברענגען א ראיה פון א צווייטע ברייתא, תא שמע מ'האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט אין פולין לאור הנר, ואין קורין לאור הנר, דא זאגט די ברייתא קלאר אז ביידע טאר נישט זיין לאור הנר, אלו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון, אז דאס איז פון די הלכות וואס מען האט מחדש געווען אין די עליה אויף די דאך אויף די צווייטע שטאק פון בית מדרש דארט פון חנניה בן חזקיה בן גרון וואס דארט איז געזעצן בית שמאי און בית הלל און זיי האבן דן געווען אויף כל מיני הלכות פון הלכות שבת, על כל פנים זעהן מיר דא שמע מינה דתרוייהו שמא יטה שמע מינה איז טאקע פון די ברייתא איז יא א ראיה אז ביידע די נקודה איז שמא יטה ס'האט גארנישט צו טוהן מיט דעם ענין צו מ'מעג הרג'ענען א כינה צו נישט, די משנה זאגט סך הכל אז מען טאר נישט ארויספליקן כינים און מען טאר נישט קוקן א ספר לאור הנר ווייל דאס איז א פראבלעם פון שמא יטה. זאגט די גמרא ווייטער אמר רב יהודה אמר שמואל האט רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל אפילו להבחין בין בגדו לבגדי אשתו מען טאר זיך נישט באנוצן מיט די ליכטיגקייט פון א לעכט אפילו צו קענען אונטערשיידן צווישן זיין קלייד און זיין פרוי'ס קלייד, וואס לכאורה די חילוק צווישן א מאנ'ס מלבישים און א פרוי'ס מלבישים איז גאר שטארק, און במילא וואלט מען אפשר געזאגט אז מען מעג דאס יא טון לאור הנר ס'איז נישט דא קיין חשש שמא יטה ווייל דאס איז גאנץ קלאר, זאגט ער אז נישט, זאגט אבער די גמרא, אמר רבא, האט רבא געזאגט לא אמרן אלא דבני מחוזא, די איסור אז מען טאר נישט נוצן א ליכט אונטערצושיידן צווישן א מאנ'ס קלייד און א פרוי'ס קלייד, דאס איז נאר פאר די בני מחוזא, וואס טאקע די בני מחוזא זענען די מענער'ס מלבישים און די פרויען'ס מלבישים געווען גאנץ גלייך איינער צום צווייטן, אבל דבני חקליתא, אבער די בני חקליתא די מענטשן וואס וואוינען אינעם כפר די מענטשן וואס ארבעטן, וואס זייער ארבעט'ס קליידער דאך אוודאי אנדערש זייער קליידער פון די פרוי'ס קליידער, דארט אוודאי מעג מען יא נוצן א לעכט צו מבחין זיין צווישן די צוויי מלבישים ווייל די חילוק דארט איז גאר גרויס, זאגט רבא נאך מער, ודבני מחוזא אפילו די בני מחוזא וואס די מענער און די פרויען'ס מלבישים זענען גאנץ גלייך, נמי לא אמרן אלא דזקנות, דאס איז אויך נאר געזאגט געווארן עלטערע פרויען וואס זייער קליידער איז געווען שמאל ענדליך צו די מענער, אבל דילדות מידע ידיעי, אבער יונגע פרויען וואס זייער קליידער זענען געווען ברייטער, דאס איז געווען גאר א גרויסע אונטערשיד צווישן די קלייד און א מאנ'ס קלייד, און במילא דארט קען מען יא נוצן א לעכט אויף צו מבחין זיין צווישן די צוויי מיני בגדים. זאגט די גמרא ווייטער תני רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, די גמרא גייט יעצט דן זיין טאקע אויף די ענין צו מען מעג הרג'נען כינים שבת צו מען מעג עס ארויספליקן פון א בגד צו נישט, האבן מיר געלערנט אין א ברייתא אזוי, המפלה את כליו, איינער וואס וויל ארויסרוקן ארויספליקן די כינים פון די בגדים שבת, מולל וזורק, נעמט ער די כינה און ער פארדרייט עס צווישן זיינע פינגערס, מען טוט אויף מיט דעם מען מאכט עס גאר שוואך, זאל נישט צוריק טאנצן, נאכדעם וואס מען פליקט עס אוועק זאל עס נישט צוריק טאנצן, איז דרייט מען עס אזוי צווישן די פינגערס, און וזורק אזוי פליקט מען עס אוועק, ובלבד שלא יהרוג, די עיקר איז, דאס נישט צו הרג'נען, ווייל דער תנא האלט אז הרג'נען א כינה איז א איסור מדרבנן, פארדעם מולל זיין מעג מען, מ'דארף נישט חושש זיין אפשר עט ער שטארבן ווייל אפילו ס'שטארבט ס'איז נישט קיין דאורייתא, אבער הרג'נען במכיוון דאס טאר מען נישט א דרבנן'דיגע איסור, אבא שאול אומר, אבא שאול קריגט זיך, און אבא שאול זאגט נוטל וזורק, ובלבד שלא ימלול, אבא שאול האלט אז ס'איז יא א דאורייתא צו הרג'נען א כינע, פאר דעם טאר מען אפילו נישט מולל זיין, מען טאר עס נישט איינדרייען צווישן די פינגערס, נאר מען מעג עס אוועקפליקן, אבער הרג'נען און אפילו מולל זיין דאס טאר מען נישט ווייל ס'איז דאורייתא, אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט, הלכה, די הלכה איז, אז מולל וזורק וזהו כבודו ואפילו בחול, רב הונא האלט אז נישט נאר ס'איז נישט קיין דאורייתא אז מען טאר נישט הרג'נען א כינה שבת, נאר אפילו א דרבנן איז עס אויך נישט, נאר וואס דען, מען זאל עס מולל זיין, נאר איינדרייען, נישט אינגאנצן הרג'נען צווישן די פינגערס, ווייל דאס איז א כבוד, ס'איז א עקלדיגע זאך צו צוקוועטשן א כינה צווישן די פינגערס, און ממילא זאגט ער אפילו אין די וואכן זאל מען זיך אזוי פירן, עס איינצודרייען צווישן די פינגערס, אבער בעצם, טאמער מען וויל, מעג מען עס הרג'נען שבת אויך. זאגט טאקע די גמרא, א מעשה רב, די גמרא ברענגט מעשות וויאזוי געוויסע אמוראים האבן זיך געפירט, רבה מקטע להו, רבה פלעג הרג'נען די כינים שבת, רב ששת מקטע להו רב ששת האט זיי געהארגעט, רבא שדי להו לקנא דמיא, רבא פלעג זיי אריין ווארפן אין א שיסל וואסער, אזוי האט ער זיי געהארגעט ער האט זיך געעקלט עס הארגענען צווישן די פינגערס, אמר להו רב נחמן לבנתיה און רב נחמן פלעג אנזאגן פאר זיין טעכטער, זיין טעכטער פלעגן ארויספליקן די כינים פון זיין האר, פלעג ער זיי אנזאגן קטולן, קוועטשטס עס איין צווישן די פינגערס, ואשמעינן לי קלא דסנוותי, איך וויל הערן די קול ווי זיי קראכן, פון מיינע שונאים, ער האט זיי גערופן שונאים ווייל זיי האבן אים געביסן, איך וויל הערן ווי דו הרג'עסט זיי איך וויל עס הערן אין מיינע אויערן. זאגט די גמרא ווייטער תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, ר' שמעון בן אלעזר אומר, ר' שמעון בן אלעזר זאגט, אין הורגין את המאכולת בשבת, מען טאר נישט הרגענען א כינה שבת, דברי בית שמאי, אזוי האלטן די בית שמאי, און בית הלל מתירין, בית הלל לאזן יא הרגענען א קינד שבת. איז אונז האבן מיר שוין אויסגערעדט וואס איז טאקע די טעם פון די מחלוקת, די מחלוקת איז צו מ'איז מדמה א כינה מיט א אייל, ווייל אין די משכן פלעגט מען הרג'נען א אייל, און א כינה איז אנדערש פון א אייל ווייל א אייל איז פרה ורבה ס'האט קינדער א כינה האט מען געשמועסט קען נישט קיין קינדער האבן ס'ווערט געבוירן פון זיך, און ממילא דאס איז די מחלוקת צו ס'דא א איסור פון נטילת נשמה וואס דאס איז איינע פון די ל"ט מלאכות צו ס'איז נישט דא ביי דעם, זאגט די גמרא וכן היה ר' שמעון בן אלעזר אומר משום ר' שמעון בן גמליאל. נאך א מחלוקת צווישן די בית שמאי און בית הלל אז קודם כל אין משדכין את התינוקות ליארס, די בית שמאי האלטן אז מען טאר נישט ענדיגן א שידוך שבת, ולא את התינוק ללמדו ספר וללמדו אומנות, מען טאר אויך נישט דינגען א מלמד זאל לערנען תורה מיט א קינד, אדער לערנען אן אומנות מיט א קינד, און די זעלבע זאך ואין מנחמים אבלים, מען טאר נישט מנחם אבל זיין, ואין מבקרין חולים בשבת, און מען טאר אויך נישט מבקר חולה זיין שבת, דברי בית שמאי, אזוי האלטן די בית שמאי, און בית הלל מתירין, בית הלל לאזן טון די אלע זאכן, וואס איז פשט אין די מחלוקת? איז די בית שמאי האלטן אז שטייט דאך אין פסוק וכבדתו ממצוא חפצך א מענטש טאר נישט טוהן זיינע חפיצים שבת, וואס בית שמאי לערנען פון דעם א מענטש טאר נישט פארמאכן קיין דיעלס, מען טאר נישט מאכן קיין געשעפטלעך שבת, און במילא פארמאכן א שידוך, ענדיגן א שידוך, אדער דינגען א מלמד, דינגען איינער זאל לערנען א אומנות, דאס אלץ געשעפטלעך וואס מען טאר נישט טוהן שבת. די זעלבע זאך, ניחום אבלים און ביקור חולים לאזן נישט די בית שמאי, ווייל ס'איז גורם צער פאר א מענטש, א מענטש טאר זיך נישט מצער זיין שבת, מה שאין כן די בית הלל, בית הלל קריגן זיך און זיי זאגן קודם כל, שטייט ממצוא חפצך, מען טאר נישט טון אייגענע געשעפטלעך, פארשליסן א שידוך, אדער דינגען א מלמד, אדער דינגען איינער זאל אויסלערנען א אומנות, דאס איז נישט אייגענע געשעפטלעך, דאס איז א מצוה צו טון, און ממילא דאס הייסט נישט חפצך, און פאר דעם מעג מען עס טון שבת, און די זעלבע זאך ניחום אבלים און ביקור חולים, האלטן די בית הלל אויך אז מען מעג, ווייל ס'איז א מצוה, מ'איז משמח אזוי די חולה, מ'איז משמח אזוי דעם אבל, מ'נעמט אוועק פון זיין צער, פארדעם האלטן די בית הלל מ'מעג דאס יא טון. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, הנכנס לבקר את החולה, איינער וואס גייט שבת מבקר חולה זיין, אומר, זאגט מען די נוסח, שבת היא מלזעוק, ורפואה קרובה לבוא, וואס טייטשט ס'איז שבת, מ'טאר נישט יעצט דאווענען אויף דיין צער, פארוואס? ווייל טאמער מ'עט וויינען און דאווענען אויפן צער קומט אויס מ'עט זיך מצער זיין, שבת טאר מען נישט וויינען און בעטן, ס'איז נישט קיין צייט פאר דעם, און במילא שבת היא מלזעוק, מען קען נישט יעצט שרייען, אבער פון דעסטוועגן רפואה קרובה לבוא, זאלסט נישט זיין געזארגט ס'וועט קומען א רפואה, ור' מאיר אומר, ר' מאיר זאגט, יכולה היא שתרחם, מ'זאגט א צווייטע נוסח, יכולה היא שתרחם זאגט רש"י, אם תכבדוה מלהצטער בה, טאמער דו'עסט מכבד זיין דעם שבת, איז די שבת אליין עט מרחם זיין אויף דיר און די זכות פון די שבת עט העלפן עסט האבן א רפואה, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט א צווייטע נוסח, מען זאגט א נוסח המקום ירחם עליך ועל חולי ישראל, דער רבונו של עולם זאל רחמנות האבן אויף דיר און אויף די חולי ישראל, וואס ווייטער כל עוד וואס דאס איז א נוסח קבוע מעג מען עס זאגן שבת, די עיקר נקודה איז נישט סתם צו דאווענען אזוי ווי מען דאווענט אין די וואכן זיך נישט מצער צו זיין, רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט אביסל אנדערש די נוסח, רבי יהודה זאגט דאך ירחם עליך ועל חולי ישראל, רבי יוסי זאגט המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל, מען זאל כולל זיין דער חולה מיט אנדערע חולי ישראל, און ווי רש"י זאגט שמתוך שכוללן עם אחרים תפילתו נשמעת בזכותן של רבים, מען איז כולל דער חולה מיט אנדערע חולים, און בזכות דעם הערט דער רבונו של עולם די תפילה, זאגט די גמרא, שבנא איש ירושלים, שבנא איז געווען א חשוב'ע איד אין ירושלים, איז בכניסתו אומר שלום, ווען ער פלעג אריינגיין צום חולה פלעג ער זאגן שלום, וביציאתו אומר ביים ארויסגיין האט ער געזאגט טאקע שבת היא מלזעוק רפואה קרובה לבוא, און ער האט אויסגעפירט ורחמיו מרובין, און דער אייבערשטער האט אסאך רחמנות, טייטש ער דארף נישט אונזערע תפילות ער קען דיר אויסהיילן אן דעם אויכעט, ושבתו זאלסט רוען בשלום אן קיין צער, זאלסט היטן דעם שבת ווי מען האט פריער געזען די זכות פון די שבת קען מגין זיין אין אויסהיילן א מענטש א מענטש אן שום קיין צער, זאגט יעצט די גמרא, כמאן אזלא הא דאמר ר' חנינא ווי וועם גייט דאס וואס אונז האבן געזען פון ר' חנינא וואס ר' חנינא האט געזאגט מי שיש לו חולה בתוך ביתו צריך שיערבנו בתוך חולי ישראל אז מען דארף כולל זיין די חולה מיט אנדערע חולי ישראל, ווי וועלכע תנא האלט ר' חנינא כמאן כר' יוסי ווי ר' יוסי וואס אונז האבן פריער געזען וואס זאגט טאקע די נוסח המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל, זאגט די גמרא ווייטער ואמר ר' חנינא ר' חנינא האט טאקע געזאגט, בקושי התירו לנחם אבלים ולבקר חולים בשבת, בקושי האט מען מתיר געווען צו מנחם אבל זיין און צו מבקר חולה זיין שבת, פארוואס ווייל היות וואס דער וואס איז מנחם און דער וואס איז מבקר חולה איז בעצם זיך משתף דא מיטן צער, דער מענטש איז זיך בעצם מצטער, אבער בקושי האט מען עס מתיר געווען ווייל ווי נישט ווי איז עס טאקע העלפט עס צו פארן צער פונעם חולה, און פארן צער פונעם אבל. זאגט יעצט די גמרא, אמר רבה בר בר חנה, האט רבה בר בר חנה געזאגט, כי הוה אזלינן בתריה דר' אלעזר לשיולי בתפיחה, ווען איך בין אמאל נאכגעגאנגען ר' אלעזר מבקר חולה זיין, איז זימנין אמר האב איך באמערקט אז לפעמים האט ער געזאגט די נוסח המקום יפקדך לשלום, די אייבערשטער זאל דיך געדענקען לשלום, וזימנין אמר, און לפעמים פלעג ער זאגן רחמנא ידכרינך לשלם, וואס טייטש ביידע די נוסחאות האט ער געזאגט אין די וואך, מען רעדט נישט דא פון שבת, אבער לפעמים האט ער עס געזאגט אין לשון קודש, ולפעמים האט ער געזאגט אויף אראמיש, ס'ווענדט זיך וואס די חולה האט גערעדט, טאמער די חולה האט פארשטאנען לשון קודש, האט ער געזאגט המקום יפקדך לשלום, טאמער ער האט פארשטאנען אראמיש, ער האט נישט פארשטאנען קיין לשון קודש, האט ער עס געזאגט אויף אראמיש. פרעגט די גמרא, היכי עביד הכי, וויאזוי האט ער געקענט אזוי טון, דאווענען אויף אראמיש, והאמר רב יהודה, רב יהודה האט דאך געזאגט, לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי, א מענטש זאל נישט דאווענען אויף אראמיש, ואמר רבי יוחנן, און רבי יוחנן האט אויך געזאגט כל השואל צרכיו בלשון ארמי, איינער וואס דאווענט אויף אראמיש, אין מלאכי השרת נזקקין לו, איז די מלאכי השרת וואס העלפן צו די תפילות וואס טראגן אריין די תפילות פארן רבונו של עולם זענען זיך נישט מתייחס צו אזעלכע תפילות, שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי, עס איז דא אין די מפרשים דא א מחלוקת צו דאס וואס שטייט דא אז אין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי צו איז פשט אז אלע שפראכן פארשטייען זיי חוץ אראמיש אדער איז פשט זיי פארשטייען נישט קיין שום שפראך נאר לשון קודש כולל אראמיש זיי פארשטייען נישט אראמיש אזוי ווי זיי פארשטייען נישט אלע שפראכן אבער על כל פנים וויאזוי האט ר' אלעזר זיך געקענט באנוצן מיט א לשון אין אראמיש זאגט די גמרא שאני חולה, ווייל ס'איז געווען ביי ביקור חולים, ביי א חולה איז אנדערש, דשכינה עמו, אויף א חולה רוהט די שכינה מ'עט שוין זעהן, און במילא דארף מען בכלל נישט קיין מלאכים אריינצוטראגן תפילות די שכינה איז דארט, די רבונו של עולם פארשטייט זיך פארשטייט אראמיש, און במילא קען מען דאווענען אויף אראמיש אויך, דאמר רב ענן אמר רב, מנין ששכינה סועד את החולה, פון ווי זעהן מיר פון ווי לערנט מען ארויס אז די רבונו של עולם האלט אונטער א חולה, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, השם יסעדנו על ערש דוי, די אייבערשטער האט מיר אונטערגעהאלטן, די אייבערשטער האלט אונטער א חולה, יסעדנו איז א לשון פון אונטערהאלטן, רש"י ברענגט א צווייטע לשון אז יסעדנו איז א לשון יסערנו, יסערנו איז פשט, מבקר זיין, אבער על כל פנים די נקודה איז די שכינה איז דארט, תניא נמי הכי, מיר האבן אזוי אויך געלערנט אין א ברייתא, הנכנס לבקר את החולה, איינער וואס גייט מבקר חולה זיין, לא ישב, לא על גבי מיטה, זאל ער זיך נישט זעצן אויפן בעט, העכער פונעם בעט, ולא על גבי כסא און אויך נישט אויף א בענקל, תוספות זאגט דער בענקל רעדט זיך אויך אז די בעט איז נידעריג און די בענקל איז העכער פון די בעט, מען טאר נישט זיצן העכער פון די בעט, אלא מתעטף, נאר מען איז זיך מתעטף מיטן טלית, ווייל די שכינה איז דארט, מען דארף זיצן מיט א יראה, ויושב לפניו, מפני ששכינה למעלה מראשותיו של חולה, ווייל די שכינה רוהט אויפן קאפ פון א חולה, שנאמר אזוי שטייט אין פסוק, דער פסוק וואס מען האט יעצט געזען, השם יסעדנו על ערש דווי, ואמר רבא אמר רבין, מנין שהקדוש ברוך הוא זן את החולה, פון ווי ווייסט מען אז דער רבונו של עולם שפייזט די חולה? איז אויכעט פון דער פסוק השם יסעדנו על ערש דווי, יסעדנו איז אויכעט א לשון פון א סעודה אז דער רבונו של עולם שפייזט חולים, זאגט די גמרא ווייטער האמיר געזען אין די משנה ולא יקרא לאור הנר אז מ'טאר נישט ליינען, לערנען, קוקן אין א ספר לאור הנר, זאגט די גמרא אמר רבה האט רבה געזאגט אפילו גבוה שתי קומות אפילו דער לעכט איז הויעך צוויי מאל אזוי הויעך פון א מענטש ואפילו שתי מרדעות, אפילו ס'איז הויעך צוויי אקער אייזנס מרדעות איז אויך געווען עפעס א מידה וואס מ'פלעג אמאל מעסטן מיט דעם, ואפילו עשרה בתים זו על גב זו, אפילו די לעכט איז הויעך צען הייזער צען שטיבער איינס אויפן צווייטן, וואס בעצם דארט וואלט מען געקענט זאגן ס'איז נישט דא קיין חשש פון שמא יטה, מ'עט דאך נישט בייגן א לעכט וואס איז אזוי מין הויעך, פון דעסט וועגן זאגט רבה אז מ'טאר נישט קוקן אין א ספר לאור הנר אפילו ס'איז גאר הויעך, פארוואס אלס לא פלוג, חכמים האבן גוזר געווען איז די גזירה אלעמאל קיים אפילו די לעכט איז ווייט אוועק. זאגט יעצט אבער די גמרא, פון דעם וואס שטייט אין די משנה לא יקרא איז משמע דווקא א יחיד, חד הוא דלא ליקרי הא תרי שפיר דמי, אבער צוויי מענטשן צוזאמען מעגן יא אריינקוקן אין א ספר לאור הנר, פארוואס? ווייל ביי צוויי איז דא אויך א סברה צו זאגן אז זיי מעגן, ווייל איינער אליין קען זיך פארגעסן שמא יטה, אבער ווען צוויי זענען צוזאמען, קען איינער דערמאנען דעם אנדערן און אפהאלטן די אנדערע פון טון א מלאכה, אזוי איז משמע פון דער משנה, און אויף דעם פרעגט די גמרא והתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא לא אחד ולא שניים אז נישט איינער צוויי טארן אויך נישט, און וויאזוי פארענטפערט מען די סתירה? זאגט די גמרא אמר ר' אלעזר לא קשיא ס'איז נישט קיין סתירה, כאן, ביי אונזער משנה, וואס איז משמע פון אונזער משנה אז צוויי מעגן יא, רעדט זיך טאקע בענין אחד, אז צוויי מענטשן זענען עוסק אין דעם זעלבן סוגיא, זענען עוסק אין דעם זעלבן ענין, דעמאלטס איינער קוקט אויפן צווייטן, איינער האנדלט מיטן צווייטן, און ממילא אז איינער העט וועלן מטה זיין די לעכט העט דער צווייטער אים גראד אפהאלטן, אבער כאן דאס וואס שטייט אין די ברייתא אז צוויי טארן אויך נישט, רעדט זיך בשני ענינים, צוויי מענטשן זענען עוסק אין צוויי באזונדערע ענינים יעדער קוקט זיך אין זיין ספר, דעמאלטס קוקט נישט איינער אן דעם צווייטן, און ממילא נאך אלץ דא די חשש פון שמא יטה אפילו ס'איז דא צוויי, זאגט אבער די גמרא, אמר רב הונא, רב הונא האט געזאגט ובמדורה, טאמער ס'איז נישט קיין לעכטל נאר ס'איז א מדורה, ס'איז א גרויסע פייער, אפילו עשרה בני אדם אסור, איז אפילו צען מענטשן טארן אויך נישט אריינקוקן א ספר, און ווי רש"י איז מסביר, ווייל ביי א גרויסע פייער קודם כל זיצט מען אויסגעשפרייט, מען זיצט זיך נישט צוזאמען, און במילא קען נישט איינער זען דעם צווייטן, און אויך ביי א גרויסע פייער שפריצט אזעלכע פונקען פייער, ס'טאנצט די פייער צווישן די מענטשן, און במילא קען מען נישט גוט מבחין זיין איינער אינעם צווייטן, איז פארדעם די גזירה פון שמא יטה ביי א גרויסע פייער איז אפילו געזאגט געווארן ביי צען מענטשן וואס זענען אלע עוסק אינעם זעלבן סוגיא, זאגט די גמרא, אמר רבא, האט רבא געזאגט, אם אדם חשוב הוא, טאמער ס'רעדט זיך פון א חשוב'ע מענטש, מותר, ער מעג, קוקן אין א ספר לאור הנר, פארוואס? ווייל היות וואס א חשוב'ע מענטש איז סתם אזוי אפילו אינמיטן וואך נישט רגיל צו בייגן א לעכט, ווייל ער איז פארנומען מיטן לערנען און האט א גבאי וואס בייגט אים די לעכט, איז במילא שבת מעג ער אויך אזוי לערנען ווייל ס'נישט דא קיין חשש אז ער וועט צובייגן א לעכט. פרעגט די גמרא, מיתיבי, כ'וועל דיר א קשיא פרעגן פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא לא יקרא לאור הנר שמא יטה, אז מען טאר נישט אריין קוקן א ספר לאור הנר אלץ חשש טאמער מ'וועט בייגן די לעכט, אמר ר' ישמעאל בן אלישע, האט ר' ישמעאל בן אלישע געזאגט, אני אקרא, איך וועל יא אריין קוקן א ספר לאור הנר, ולא אטה, איך וועל נישט בייגן, ער איז געווען א אדם חשוב, פעם אחת איז געווען אמאל אז קרא, ער האט טאקע אריין געקוקט אין א ספר, ער האט געליינט לאור הנר, וביקש להטות, און ער האט געוואלט צובייגן די לעכט, ער האט כמעט שיעור ווי נישט צוגעבויגן די לעכט, אמר האט ר' ישמעאל בן אלישע געזאגט, כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים לא יקרא לאור הנר, ווי גרויס זענען די ווערטער פון די חכמים וואס זיי האבן טאקע גע'אסר'ט צו ליינען לאור הנר, על כל פנים זעהן מיר אפילו א אדם חשוב קען אויך אמאל צוקומען צו בייגן א לעכט, און מען קען זיך נישט פארלאזן אויף זיך, ר' נתן אומר, ר' נתן זאגט אביסל אנדערש, נישט אז ר' ישמעאל בן אלישע האט כמעט געבויגן, נאר טאקע געבויגן, קרא והטה, ער האט טאקע געבויגן א לעכט, וכתב על פנקסו, און ער האט געשריבן אויף זיין צעטלעך, אני ישמעאל בן אלישע, קריתי, והטיתי נר בשבת, איך בין נכשל געווארן, לכשיבנה בית המקדש אביא חטאת שמנה, וועל איך דארפן ברענגען א שיינע חטאת, על כל פנים, זעהן מיר דא אז אפילו א אדם חשוב דארף אויך אויפפאסן, און ווי אזוי זאגט רבא אז א אדם חשוב מעג יא ליינען לאור הנר? ענטפערט די גמרא, אמר רב אבא, האט רב אבא געזאגט, שאני ר' ישמעאל בן אלישע, ר' ישמעאל בן אלישע איז אנדערש, הואיל ומשים עצמו על דברי תורה כהדיוט, היות וואס ר' ישמעאל בן אלישע האט געלערנט האט ער געלערנט ווי א פשוטע מענטש, ער האט זיך נישט גרויס געהאלטן, ער האט זיך נישט חשוב געהאלטן ביים לערנען, נאר ביים לערנען האט ער זיך געפירט ווי יעדער כולל יונגערמאן, און פאר דעם טאקע איז ער נכשל געווארן כמעט, אדער כמעט, אדער טאקע נכשל געווארן, ווייל ער האט גארנישט געמאכט פון זיך, אבער א אדם חשוב סתם אזוי, וואס איז צוגעוואוינט צו גבאים, ביי אים איז נישט דא דער חשש. זאגט די גמרא ווייטער תני חדא, האבן מיר געלערנט אין איין ברייתא, שמש, בודק, כוסות וקערות לאור הנר, אז א שמש, איינער וואס איז צוגעוואוינט צו העלפן אין שטוב א שמש, איז ער מעג בודק זיין גלעזלעך און טעלערס לאור הנר טאקע זעכער צו מאכן אז ס'איז ריין, ותניא אידך, אין א צווייטע ברייתא שטייט לא יבדוק אז די שמש זאל נישט בודק זיין גלעזער מיט טעלערס צו זען צו ס'איז ריין, לכאורה איז דאס א סתירה, זאגט די גמרא לא קשיא ס'נישט קיין סתירה, כאן בשמש קבוע, כאן בשמש שאינו קבוע, ס'ווענדט זיך צו דאס א קביעות'דיגע משמש צו נישט, טאמער ס'איז א קביעות'דיגע משמש, איז פשט אז ער האט מורא פון זיין רבי'ן ווייל דאס איז זיין קביעות'דיגע רבי'ן זיין קביעות'דיגע באלעבאס איז במילא ער פאסט גאר שטארק אויף אז די כלים זאלן זיין ריין איז דארט איז דא א חשש שמא יטה מה שאין כן א שמש וואס איז נישט קבוע איז ער סיי ווי סיי נישט קבוע האט נישט אזוי שטארק מורא פון דעם רבי'ן ווייל מארגן איז ער סיי ווי סיי נישט דא ביי אים איז מען נישט חושש שמא יטה פארוואס ווייל ער האט נישט מורא פון קיינעם ער איז נישט בודק אזוי גוט סיי ווי סיי ואיבעית אימא א צווייטע תירוץ זאגט די גמרא הא והא בשמש קבוע מען קען זאגן ביידע ברייתות רעדן זיך בשמש קבוע ולא קשיא נישט קיין סתירה, הא בדמשחא, הא בדנפטא, ס'ווענדט זיך וועלכע לעכט, א לעכט וואס איז געמאכט פון אויל, דאס איז טאקע א לעכט וואס איז דא דארט א חשש פון שמא יטה, אבער א לעכט וואס איז געמאכט פון נפט, וואס נפט שמעקט נישט גוט, ס'גייט ארויס א שלעכטע ריח פון דעם, דארט איז נישט דא קיין חשש פון שמא יטה, פארוואס ווייל ווען די שמש שמעקט עס, כאפט ער זיך גראד אז ס'איז שבת און מען טאר עס נישט בייגן, איז עכ"פ האבן מיר געזען דא צוויי תירוצים, אדער איז דא א נפקא מינה צווישן א שמש קבוע און א שמש שאינו קבוע, חוץ פון דעם האבן מיר געזען נאך א תירוץ, אז אפילו ביי שמש קבוע איז אויך דא א חילוק צווישן וועלכע לעכט, פרעגט יעצט די גמרא, איבעיא להו, האבן די בני ישיבה געפרעגט אן איבעיא, שמש שאינו קבוע, בדמשחא מאי, וואס איז די דין מיט א שמש טאקע למעשה, פרעגן זיי הלכה למעשה, א שמש וואס איז נישט קבוע, מיט א לעכט פון אויל, צו דארט איז דא א חשש צו נישט, צו מען זאגט היות וואס עס איז א לעכט פון אויל, איז אפילו א שמש שאינו קבוע, דא א חשש שמא יטה, אדער אפשר ניין, היות וואס עס איז א שמש שאינו קבוע, איז אפילו ביי לעכט פון אויל איז אויך נישט דא קיין חשש שמא יטה, זאגט די גמרא, אמר רב, האט רב געזאגט, הלכה ואין מורין כן, ס'טייטש להלכה, מעג אוודאי א שמש שאינו קבוע זיך באנוצן מיט א לעכט וואס איז געמאכט פון אויל, היות וואס ס'איז אינו קבוע, אבער אין מורין כן, מ'פסק'נט נישט אזוי ברבים, פארוואס? ווייל חכמים האבן נישט געוואלט מ'זאל מזלזל זיין אין די גאנצע תקנה פון ליינען לאור הנר, און פארדעם איז אין מורין כן, ור' ירמיה בר אבא אמר, רבי ירמיה בר אבא האט געזאגט הלכה ומורין כן, ס'איז א הלכה נישט נאר ס'איז א הלכה אזוי, נאר מ'מעג אזוי לכתחילה פסק'ענען, פארציילט טאקע די גמרא, רבי ירמיה בר אבא, איקלע לבי רב אסי, רבי ירמיה בר אבא וואס מ'האט יעצט געזען ער האט גע'פסק'נט הלכה ומורין כן, איז אמאל אנגעקומען צום שטוב פון רב אסי, און ער איז געקומען מיט זיין משמש, קם שמעיה קא בדיק לנהורא דשרגא, איז זיין שמש, רבי ירמיה בר אבא'ס שמש, האט בודק געווען דארט די כלים, לעבן א לעכט וואס איז געווען געמאכט פון אויל, וואס ער איז בעצם געווען א שמש שאינו קבוע, ווייל ער איז טאקע געווען א קביעות'דיגע משמש פון רבי ירמיה בר אבא, אבער אין שטוב פון רב אסי איז ער נישט געווען קבוע, און ממילא, טאקע לויט די שיטה פון רבי ירמיה בר אבא האט ער געמעגט עס בודק זיין, אבער, אמרה ליה דביתהו, די פרוי פון רב אסי האט געזאגט פאר רב אסי, ומר לא עביד הכי, וויאזוי לאזטו דאס צו, דו פסק'נסט דאך אז מען טאר אזוי נישט טון און וויאזוי לאזטו צו זיין משמש זאל בודק זיין לאור הנר, אמר לה, האט רב אסי איר געענטפערט, שבקיה, לאז אים אפ כרביה סבירא ליה, ער פירט זיך ווי זיין רבי'ן, ווי רבי ירמי', וואס רבי ירמי' בר אבא האט טאקע געפסקנט אז מען מעג אזוי טוהן. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזעהן אין די משנה, באמת אמרו, החזן, רואה לאור הנר, היכן תינוקות קוראים, אבל הוא לא יקרא, דער חזן מעג קוקן צוזאמען מיט די קינדער, וואו די קינדער קוקן לאור הנר, מעג ער בודק זיין די פרשיות, אבער ער אליין זאל נישט ליינען לאור הנר. איז למעשה אין די משנה האמיר געזעהן רש"י ברענגט צוויי פשטים, צו פשט איז דא רעדט זיך פון א חזן דער גבאי פון שול, אז ער מעג קוקן אין וועלכע פרשה די קינדער זענען עוסק כדי ער זאל וויסן מארגן ווי אויפצומישן די תורה ווי מען הייבט אן ווי מען ענדיגט אבער ער טאר נישט געהעריג לערנען אינעם ספר ער מעג נאר זיך נאכקוקן וואס זיי טוען, א צווייטע פשט האט רש"י געברענגט טאקע אז דער פשט איז דער חזן דאס איז דער מלמד פון די קינדער אז ער מעג זיך פארקוקן אין די פרשות וואס זיי גייען מארגן לערנען ווי אויפצומישן וואו זיי האלטן כדי מארגן זאלן קענען לערנען ווייטער, נישט אויף צו לערנען, נישט אריינצוקוקן ממש צו ליינען לאור הנר, אבער אויפצומישן די פרשות פאר די קינדער, פרעגט יעצט אבער די גמרא, אויף די עצם נוסח פון די משנה, די משנה זאגט באמת אמרו החזן רואה, און שפעטער זאגט די משנה אבל הוא לא יקרא, פרעגט די גמרא והאמרת רישא רואה, רואה איז לכאורה, וואס מיינט רואה, רואה מיינט מאי לאו לקרות, אז ער מעג יא ליינען, שפעטער זאגסטו והוא לא יקרא טאר נישט ליינען, זאגט טאקע די גמרא לא, רואה מיינט לסדר ראשי פרשיותיו, און דא ברענגט רש"י נאר די ערשטע פשט וואס ער האט געברענגט אין די משנה, אז דא רעדט זיך פון די גבאי אין שול אז ער מעג קוקן ווי די קינדער לערנען די פרשה, כדי זיך טאקע פארצוקוקן ווייל ער איז דאך די גבאי, מארגן גייט ער דארפן אויפרופן זיבן מענטשן זאלן קומען ליינען אין די תורה, ער זאל זיי קענען העלפן וואו מען הייבט אן וואו מען ענדיגט, דאס קען ער זיך אריינקוקן מיט די קינדער זיך צו דערמאנען וואו מען האלט, וואו מען הייבט אן, וואו מען ענדיגט, אבער אוודאי רעדט זיך נישט דא אויף צו געהעריג ליינען א גאנצע פרשה, לאור הנר וואס דאס טאר ער אוודאי נישט טון. איי פרעגט די גמרא וכולה פרשה לא, די גאנצע פרשה טאר ער נישט אריינקוקן לאור הנר? מיתיבי, כ'וועל דיר א קשיא פרעגן פון א ברייתא, שטייט אין א ברייתא רבי שמעון בן גמליאל אומר, התינוקות של בית רבן מסדרין פרשיות וקורין לאור הנר, און ווי תוס' איז מסביר די קשיא אז אין די משנה וואס ס'שטייט אין די משנה אז א חזן רואה היכן תינוקות קורין וואלט מען נאך געקענט זאגען אז די תינוקות וואס קוקן אין די ספר בעצם טארן נישט אריין קוקן א ספר לאור הנר נאר וואס דען זענען תינוקות וואס קען מען טוהן זיי טוהן עס באיסור אויף דעם זאגט די משנה אז די חזן קען אריין קוקן מיט זיי ווען ער זעהט ווי זיי קוקן קען ער אריין קוקן צוזאמען מיט זיי אבער נישט פשט אז זיי מעגן אזוי טוהן דא אבער שטייט קלאר אין די ברייתא אזוי מסדרין פרשיות וקורין לאור הנר אז זיי מעגן אזוי טון, איז במילא אז זיי מעגן פארוואס זאל ער נישט מעגן מיט זיי צוזאמען? זאגט די גמרא צוויי תירוצים, איבעית אימא ראשי פרשיותיו, איין תירוץ איז אז טאקע זיי טארן נישט, דאס וואס שטייט אין די ברייתא מסדרין פרשיות מיינט אז זיי האבן מסדר געווען די ראשי פרשיות, וואס טייטש די תינוקות האבן פשוט אויפגעמישט די ספרים אויף מארגן זאלן זיין גרייט צום שיעור, און דאס מעג טאקע די חזן מיט זיי צוזאמען טון, ואיבעית אימא איז דא א צווייטע תירוץ זאגט די גמרא, אימא שאני תינוקות, תינוקות זענען טאקע אנדערש, הואיל ואימת רבן עליהן לא אתי לאצלויי, היות וואס די תינוקות האבן מורא פון זייער רבי'ן, און אפילו אינמיטן וואך עלן זיי נישט טון עפעס אן דעם רבי'נס רשות, איז במילא נישט דא קיין חשש פון שמא יטה, מה שאין כן ער, דער חזן, וואס דער חזן איז אוודאי יא דא א חשש פון שמא יטה, ווייל ער האט נישט מורא פון קיינעם, אויף אים איז נישט געזאגט געווארן די היתר פארדעם טאר ער נישט מיטקוקן מיט זיי די גאנצע פרשה, ער מעג נאר קוקן די ראשי פרשיות אזוי ווי מען האט פריער געזען.